יעצט אז מען האט געענדיגט די כיבוש וחלוקת הארץ איז געקומען די צייט אז בני גד און בני ראובן וואס די גאנצע סיבה פארוואס זיי זענען דא אין די עבר הירדן דאס הייסט אין ארץ כנען ווייל זיי האבן געמאכט א תנאי מיט משה רבינו אז זיי גייען העלפן די אידן די אנדערע ניין שבטים מיט כובש זיין ארץ ישראל אז זיי האבן געענדיגט קומט דאך די צייט אז זיי זאלן טאקע אהיים גיין קומט יהושע און ער רופט ראובני גד און חצי שבט מנשה און ער זאגט זיי די דרשה ענק האבן געפאלגט וואס משה רבינו האט געהייסן לא עזבתם את אחיכם ענק האבן געהאלפן יעצט והניח השם לאחיכם ככם אזוי ווי די לשון וואס משה רבינו האט געזאגט קענטס יעצט גיין צו ארץ אחוזתכם וואס דאס איז בעבר הירדן נאר און דאס איז א וויכטיגע זאך דא ער ווארנט זיי אן זיי זאלן נישט פארגעסן צו היטן די תורה וואס משה רבינו האט געהייסן דינען די אייבערשטער נישט דינען עבודה זרה אפילו זיי גייען אין עבר הירדן דא זעהן אונז שוין ער האט שוין מורא אז זיי גייען גיין עבר הירדן גייען זיי זיין כאילו אפגעשניטן אביסל ווייט פון די אלע אידן ווייט פון די משכן וואס איז אין שילה יעצט זאגט ער זיי אן אז זיי זאלן נישט פארגעסן אזוי ויברכם יהושע וילכו זיי גייען דארט און זעלבע זאך חצי שבט מנשה שטייט עפעס נאך אמאל אז משה רבינו האט געגעבן און די זעלבע זאך יהושע האט געשיקט זיי און ער זאגט זיי אויך א ספעציעלע ברכה אז זיי האבן נכסים רבים זיי האבן באקומען אסאך שלל פון די אלע אויבים וואס זיי האבן מכניע געווען און זיי גייען אהיים און זאלן עס שעירן מיט זייערע ווייבער מיט זייערע קינדער מיט די אנדערע מענטשן וואס זענען נישט די חליצי הצבא וואס זענען געבליבן דארט אין עבר הירדן ס'איז אינטערעסאנט ווייל אין ספר דברים אויך איז דא אמאל שטייט קודם שטייט ראובן און גד נאכדעם שטייט מנשה זעט אויס אז ס'איז דא עפעס א עקסטערע חילוק פון חצי מנשה און ראובן און גד. אקעי יעצט גייען אונז זעהן אז די חשש פון וואס יהושע כאילו ווארנט באווארנט דא איז נישט סתם א חשש געווען ס'איז עפעס א מעשה זייער א פלא'דיגע מעשה אונז ווייסן נאר וואס עס שטייט גייען זיי זיי גייען ארץ הגלעד וואס דארט באלאנגען זיי זיי קומען דארט אן און זיי בויען דארט א גרויסן מזבח מזבח גדול למראה דארט אין עבר הירדן און אלע אידן זעהן עס אדער זיי הערן עס וישמעו בני ישראל און זיי הערן ס'קומט די נייעס אז בני ראובן בני גד און חצי מנשה האבן געבויט עפעס א גרויסע מזבח אל גלילות הירדן די אנדערע זייט פון די ירדן און זיי זענען מורא'דיג בייז זיי נעמען זיך אלע צאם אין שילה דארט איז געווען די אסעמבלי פלאץ זיי גייען מאכן א מלחמה מיט בני גד ובני ראובן פארוואס? אונז גייען שוין זעהן פארוואס רופן קודם שיקן זיי פנחס פנחס איז געווען דער ראש הצבא איז געווען דער כהן דעמאלטס מיט צען נשיאים, פֿון יעדע איינע פֿון די אַנדערע מטות איז משבֿטי ישׂראל חוץ פֿון די צוויי שבֿטים. און זיי קומען, זיי שרײַען זיי אָן, זיי זאָגן, וואָס גייט דאָ פֿאָר? וואָס איז דאָס, אַזאַ מעל לשוב מאחרי ה' צו בויען אַ מזבח למרוד בה'? און זיי ברענגען צוויי עבֿירות וואָס זיי שטעלן צו, זיי זענען חושש זיי גייען טאָן די עבֿירות. איינס איז עוון פּעור, פּעור איז טאַקע בײַ עבֿר-ירדן, בארץ-מואבֿ, נעבן דאָרט האָבן מורא אַז די יא מזבח וואס זיי מאכן איז עפעס א ענין פון די עבודה זרה זיי גייען אוועק פון די מזבח פון די שילה זיי גייען מאכן עפעס עוון פעור און און דערמאנען זיי אויב וועסט פרעגן כאילו וואס גייט אונז אן זאלן זיי דינען עבודה זרה ניין אונז געדענקען דאך אז עכן האט מועל געווען בחרם אנהייב ספר יהושע און וועגן דעם איז געווען א א קצף פאר אלע אידן און אונז קענען זיך נישט זאגן זיי האבן א אחריות ערבות אז אונז קענען נישט לאזן ענק זאלן מאכן א מזבח כאילו פאר עבודה זרה אדער פאר עפעס אנדערש און און ס'וועט זיין א קצף פאר אלע אידן. קומט בני גד און בני ראובן זיי רעדן צוריק צו די נשיאים און זאגן אזוי זיי שווערן קל אלקים השם זיי שווערן מיט די שם השם און זיי זאגן אונז ווייסן די אייבישטער אונז אידן ווייסן זיי ווילן זיין נקיים מהשם ומישראל אז חס ושלום זיי האבן נישט געמיינט דאס צו טוהן אויב אונז וואלטן דאס געמיינט צו טוהן אל תושיענו זאלן ענק טאקע אונז הרג'ענען אבער אונז חס ושלום זיי האבן נישט געמאכט קיין מזבח בכלל צו מאכן קיין קרבנות אויף דעם, נאר וואס האבן זיי פארוואס געמאכט אז מ'האט זיך געהאט א דאגה, אונז האבן מורא געהאט אז אונזערע ענקערע קינדער וועלן זאגן פאר אונזערע קינדער אז מה לכם חלק, מה לכם ולהשם אלוקי ישראל. זעהסט דאך אז ס'דא א ירדן אינצווישן אונז, אונז זענען נישט קיין אידן, גייען ענקערע קינדער וואס זענען אין די עבר הירדן אין ארץ כנען זאגן אז די עבר הירדן שטאט זענען נישט אידן, מילא וואס האבן זיי געטון? האבן זיי געמאכט א מזבח, די מזבח איז נישט א מזבח צו זיין סעפערעט פון די אידן, פארקערט ס'איז א מזבח צו זאגן אז אונז זענען אויכעט אידן, אויף דעם מזבח איז מען נישט מקריב קרבנות, נאר ס'איז אזויווי א סימן, אזויווי א סיין וואס זאגט אונז אז אונז באלאנגען אויכעט פאר די מזבח וואס איז אין שילה. אזוי האבן זיי געענטפערט די, א זייער אינטערעסאנטע תירוץ, ס'איז אזא מין פשט פון די מזבח וואס מ'איז נישט מקריב קרבנות, אבער אזוי האבן זיי געזאגט. און וישמע פנחס און וייטב בעיניו, ס'הייסט, זיי האבן געהערט אז נישט נאר איז נישט ריכטיג די חשש וואס זיי האבן געזאגט אז זיי ווילן דא לשוב מאחרי השם, פארקערט, זיי האבן מעורר געווען אז מ'גייט זיי, אנקוקן אלס נישט א חלק פון כלל ישראל, האבן זיי געמאכט ספעציעל א עד, א מזבח אזוי ווי כהן, אזוי ווי דער פסוק זאגט פאר א עדות, אזוי ווי א אבן הזכרון אזוי ווי יהושע האט געמאכט, אז זאלן די אידן, זייערע קינדער וויסן אז זיי זענען יא א חלק פון כלל ישראל. פנחס און די אנדערע נשיאים האבן זיי געזאגט זייער גוט זאגן ענק, היום ידענו אז כי בתוכנו ה', זיי האבן נישט מועל געווען, און הצלתם את בני ישראל מיד ה', עס הייסט נישט די אייבערשטער גייט נישט זיין ברוגז אויף אונז, עס איז אונז גערעכט, און זיי גייען אהיים, זיי גייען צוריק צו די נשיאים, זיי זאגן צוריק פאר די גאנצע עולם די מעסעדזש אז. און און טאקע וייטב הדבר בעיני בני ישראל ס'זעט אויס מ'האט געדארפט משכנע זיין די רעסט פון די מענטשן אויכעט ולא אמרו לעלות עליהם לצבא זיי גייען מער נישט גיין משחית זיין ארץ בני גד ובני ראובן איז די מעשה איז זייער וויכטיג ווייל דאס שטעלט אוועק די רילעשאנשיפ פון די שבטי עבר הירדן מיט די אידן ס'וואלט געווען א הווא אמינא אז זיי זענען נישט קיין חלק פון די אידן אפילו זיי האבן אפילו מזבח ניק משפיל אן אזוי ווי ויקראו בני ראובן ובני גד למזבח כי עד הוא בינותינו רש"י זאגט ס'מיינט זיי האבן עס גערופן די מזבח עדות די מזבח איז א עדות אז זיי זענען יא חלק פון די אידן הגם זיי וואוינען אין עבר הירדן